א גוט יאר, היינט איז זונטאג פרשת תצוה, איך מוז ארויף לייגן אן עמורדזשענסי שיעור, דער עולם זאל וויסן אז די גאנצע זאך פון אידישקייט, איך רעד א גאנצע אריכות, אז די גאנצע זאך פון אידישקייט האט צו טון, דער אייבערשטער קוקט וויפיל עפערט לייגן אידן אריין אז מען זאל קענען טון זיין רצון, דער תנא דבי אליהו פרעגט, ווען עס איז דא א חילול השם פרעגט דער אייבערשטער, כלום יש מי שמיחה, איז דא איינער וואס האט מוחה געווען אז מען זאגט אים ניין ווערט ער נתמלא חימה, זאגט מען אים יא פרעגט מען ווען פרעגט דער אייבערשטער ווייטער כלום יש מי שהתרוצץ מוחו עלי איינער האט זיך דעם קאפ צעבראכן פאר מיר טאמער זאגט מען אז ס'איז נישט דא ווערט דער אייבערשטער פול מיט צארן און טאמער זאגט מען א יא קומט דער אייבערשטער אריין און ער פירט די מלחמה יעצט ווען ער פירט א מלחמה פירט ער עס זייער אינטערעסאנט. דער אייבערשטער האט געפירט מיט טיטוס הרשע א מלחמה, ער האט אים אריינגעלייגט א קליין פליגעל אין די נאז, פארוואס? ווייל אז מ'וועט זאגן אז א לייב האט אים געהארגעט, נו מילא א לייב איז דאך גענוג שטארק צו הארגענען, וואס איז די גרויסע זאך? מ'וועט זאגן א בער האט אים געהארגעט, די זעלבע זאך, א בער איז שטערקער פון א מענטש. זאגט דער אייבערשטער, איך וועל דיר עפעס ווייזן, א קליינע פליגעלע וואס יעדער מענטש קען אים צוטרעטן און צוקלאפן, ער גייט אריין אין די נאז און קראצט דיר די מח. ס'איז געווען ברוך השם כלום מי שיש מי שיתרוצץ מוחו עליו, איך האב מיך ברוך השם ליידער צעפלעטערט דעם קאפ, מען האט מיך מבזה געווען, מען האט מיר פארגאסן מיין בלוט, פאר מיר און פאר מיין גאנצע משפחה, און איך בין נישט שטיל געבליבן, איך בין ווייטער געפארן, מען האט מיך געסטראשעט מיט א גאן צו שיסן, און ס'גייט אן ווייטער ברוך השם, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, איך האב נישט א שיל און א מקווה ווי צו גיין. ס'גייט אן ווייטער ברוך השם, זאגט דער אייבערשטער אויב אזוי וועל איך איבערנעמען. יעצט. אמאל האט עס געמאכט חוזק, פארוואס דארף מען ציילן א מנין הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס. זאל איך ענק זאגן, ס'איז געווען אהנע סעיגל חבורה, ס'איז געווען א סעיגל, ס'איז געווען ברוך משה, און ס'איז געווען משה פרידמאן. און ס'איז געווען טשארלס היינס. דער גאנצער זאלי, דער גאנצער עקזיסטענץ האט גארנישט צו טוהן מיט ערליכקייט, ס'האט נישט צו טוהן ווייל מ'האט מן השמים קא זכו, אפילו דער ברך משה וואס ער איז געווארן רעבע, ס'איז אויך נישט געווען א פעיר דיעל מיט פעיר וואוטס, זיי האבן גענומען אפאר טעראריסטן אזוי ווי זיי קענען פון טראנסילוואניע, פון דער אלטער היים און פון סעגעט. אונז האב געכאפט דעם טשארלס היינס, מ'האט אים געמאכט פאר א פאוערפול מען ווייל מ'האט אים געגעבן א בלאק וואוט, האט מען יעדן איינגעזעצט, מ'האט איינגעזעצט מענטשן, מ'האט באשולדיגט מענטשן, מ'האט געמסר'ט אויף מענטשן, דאס איז געווען די גאנצע זאך. יעצט אסאך פון די לאו אינפארסמענט מענטשן זאגן מיר אז די טעם פארוואס יעדער איז געווארן יעצט מורא'דיג ווילד קעגן טשארלס היינס איז ווייל מ'זעט אז וויליאמסבורג איז קאראפטעט, אזוי ווי די אלץ נייעס זאגן אויף אלע בלאגס, ס'איז נישט דא קיין לאוס, זיי לאכן פונעם לאו סיסטעם. די גאנצע בילדינג פון טשארלס היינס, דעם די עי'ס בילדינג, קען מען פארקויפן, מען קען עס צוריק געבן פארן לאו, פאר די לאו בודזשעט, און מען נעמט ביי משה פרידמאן אין יוט אפיס, דארט פירט מען אינגאנצן טשארלס היינס אפיס. זיי זאגן אז פון דעם וואס מען האט געגאסן בליטש אויף א מענטש, אויף א אינעסענט בייסטענדער, עס האט גארנישט מיט די זאך, דאס האט זיי געוויזן אז אונז לעבן מיר נאך בידי חיות בידי מאפיא, און זיי גייען דאס אונטערברענגען. ר' מיכאל בער ווייסמאנדל. איז געווען א תלמיד פונעם נאות דשא פון נייטרא רב ש ר רבי שמואל דוד אונגאר. שמואל דוד אונגאר אין די ערשטע צייטן איז ער געווען פון די אגודה. און דער נייטרא רב איז געווען דער איינציגער מענטש וואס דער מונקאטשער רב האט געזאגט פאר דעם שי"ן דל"ת, ער האט געהייסן רבי שמואל דוד פאר אים האב איך מורא. כאטשיג ער איז געווען פון די אגודה. געווען אזא גרויסער ירא שמים. מען האט אויף אים אנגעקוקט איז מען פארברענט געווארן מיט יראת שמים. קיצור. ווען דער נייטרער רב דער ר' מיכאל בער ווייסמאנדל איז געקומען דא אויף אמעריקע האט ער געוואלט דעם רעבן מסביר זיין אז דער רבי זאל אריינגיין אין די אגודה און איבערנעמען דעם באן און עס פירן ווי עס דארף צו זיין האט ער מורא געהאט פארן רעבן דאס צו זאגן האט מורא געהאט דער רבי וועט אים פארברענען מיט א קוק האט ער גענומען ס'איז געווען דא א איד. וואס איז געווען א תלמיד פון נייטרא רב ער איז געווען זייער א גרויסער תמימות'דיגער איד ער האט געהייסען וואכינגער ער האט געארבעט פאר די התאחדות אפאר יאר און ער האט איהם געזאגט חזר דיר איין וואס איך פרעג אפשר איז דא אן ענין פון לא תעמוד על דם רעך דו זעהסט אזויפיל טויזענטער מענטשען געהערן צו די אגודה און זיי טרענקען זיך אפשר איז א פלאן אז די רבי זאל אריינגיין און ער זאל פראבירען צו מאכען ארדענונג. ער האט זיך עס איינגעחזרט אפאר טעג, ער קומט אריין צום רעבן און ער פרעגט דאס פארן רעבן, האט אים דער רבי געפרעגט די ערשטע זאך, זאג מיר נישט ר' מיכאל בער האט דיך געשיקט? ער האט געוואוסט אז וואכינגער עה גייט נישט סתם שטעלן אזא קשיא, זאגט ער אים יא ער האט מיך געשיקט, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, זאג פאר ר' מיכאל בער'ן אזוי, די באן איז שוין אזוי שלעכט פארפארן אז מען קען זי שוין נישט אויסגראדן, מען קען נישט. טאמער איך וועל אריינגיין וועל איך אויך ווערן קרום פונקט ווי זיי און איך וועל פארן שלעכט. די איינציגע זאך וואס איך קען טון איז איך קען שטיין ביי די באן סטאציאן ווען די באן קומט אן און שרייען רבותי ראטעוועטס ענק פון די באן די באן פארט נישט גוט מיט די באן וועט עטס נישט גוט פארן ס'קומט דא אן א שייגעץ זאליקא ער גייט אין בגץ פארוואס ביסטו אריין אין בגץ דו שייגעץ דו רשע. נאכדעם פארט זאליקא אויף ארץ ישראל און ער זאגט מזאל נישט גיין אין די מיליטער, זאגט מען אים דו משוגענער וואס דו ביסט, דו ווייסט וואס דאס וועט זיין, יעדן בחור וועט מען איינזעצן וואו וועסטו נעמען געלט זיי אויסצולייזן, און וואס וועט זיין נאכדעם ווען מוועט זיי ארויסלאזן, זיי וועלן דאך ארויסלאזן נאר אז זיי גייען אין מיליטער, דו גייסט דיך אויפשטעלן און דו זאגסט אז זיי זאלן זיך מוסר נפש זיין ווייל מטאר נישט גיין אין מיליטער, צו גיין אין מיליטער צו נישט, איז באמת א אישו וואס מען דארף עס דן זיין, אמת מען טאר עס נישט טוהן, מען טאר נישט מסכן זיין אידישע נשמות, נישט ברוחניות און נישט בגשמיות, זיי קענען געשאסן ווערן צו פארלירן דעם יראת שמים, מען טאר זיך נישט שטעלן קעגן די גוים ווייל סוף כל סוף האבן מיר דאך די ג שבועות וואס דער אייבערשטער האט אונז באשוואוירן. אבער למעשה עפטער אלל סעד ענד דאן ווען איינער גייט יא אין מיליטער האט ער א וועג צו טענה'ן, כפה עליהם הר כגיגית, מען זעמער ביי די ציונים ביי זיי אין די האנט, זיי לאזן נישט ארויס פארן אויף חוץ לארץ, פון די צוועלף לאזן זיי שוין נישט ארויס פארן ווייל מען איז מיליטער פליכטיג, און מען האט נישט קיין ברירה, און זיי קומען דיך אויפפיקן, סאו וואס קענסטו דא טון, אדער וועסטו זיצן אין תפיסה און נאכדעם גיין אין מיליטער, אדער וועסטו גיין גראד אין מיליטער, סאו דארף מען האבן א חשבון וואס מען טוט, איך האב שוין געזאגט מען מוז אנטלויפן פון דארטן. אבער איך הער יעצט זאגן מען האט מיך געקאלט אז מען לאזט נישט אנטלויפן, זיי זענען אויך קלוג, פון די צוועלף לאזט מען שוין נישט ארויס פארן מען איז מיליטער פליכטיג. בקיצור איז מען אויף גרויסע צרות, ס'איז א גזירה וואס דאס גייט אונטערברענגען חלילה כלל ישראל. אבער אז זאליקא איז אריין אין בגץ, ווער האט אים געשטופט אריינצוגיין? און דער שייגעץ גייט נאך שרייען פאר יענעם דו גיי נישט אין מיליטער, דו גיי ארויס פון בגץ. ס'איז געווען די צייט פון חורבן בית המקדש רבי יוחנן בן זכאי האט נישט געקענט דורך קומען מיט זיין אייגענעם נעפיו זענען געווען פון די בריונים און ער האט געמוזט זיך פארשטעלן ווי א טויטער מיט א מעשה מען האט אים ארויסגעטראגן אויס די חומה ירושלים און ער האט פארהאנדלט מיטן מיטן פריץ דארט מיטן גענעראל פארשטיי איך ער איז געווען פארכאפט ביי זיי ער האט נישט געהאט קיין ברירה זיי וואלטן אים געהארגעט די זעלבע דא אויך די חברה וועסט נישט גיין אין מיליטער מען וועט דיך איינזעצן און נאכדעם וועסטו מוזן גיין אין מיליטער. באט אין בגץ ווער האט דיך אריינגעשטעלט דו שייגעץ טמא דו זאליקא עניוועי כ'האב אייביג געשריגן פעיז וואן האט מען געענדיגט יעי פעיז וואן איז טאטעל א ווין יעדער ווייסט שוין וואס גייט פאר מאלעסטינג דא אין די קאמיוניטי זיי זאגן נאך ס'איז אסאך ארגער ווי איך האב געמיינט איך האב געזאגט איינער פון פינף זיי זאגן זיבן פון זיבן זענען מאלעסטעד סא למעשה יעצט וואס איז געשען איז פעיז טו, איצט קען מען נישט גיין פאראויס ווייל מען גייט אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטעמס, און גאנץ סאטמאר איז באשטעלט פון רוצחים, דאס איז אלעס וואס זיי זענען זענען רוצחים. זיי האבן געהאט הנה סעיגל חברה דער גרעסטע רוצח דער ברך משה און משה פרידמאן. און טשארלס היינס, ווער ס'האט נישט געוואלט פאלגן האט מען אים גראד גענומען צו טשארלס היינס. די משמרת הצניעות פלעגט סטראשען, אז נישט געבן צען טויזענט דאלער גייען מיר אונז צו טשארלס היינס. איך פארשטיי נישט, מ'טאר דאך נישט מסר'ן. עס זעט אויס אז זיי מעגן, זיי האבן געהאט א לייסענס. סאו בקיצור האבן זיי יעצט אנגעמאכט א גאנצן שטיק. יעצט וואס האט די גאווערמענט געטון? אונז ארבעט מיר טאג און נאכט אראפצוברענגען טשארלס היינס. טאג און נאכט. און ברוך השם מ'האט דערלעבט מ'האלט שוין אויף איין פלאץ. ס'גייט נאך קומען ווייטער, נאר איך קען נישט רעדן ווייטער ווייל די עידזשענסיס פון די גאווערמענט האבן מיר אנגעזאגט אז טאמער כ'וועל רעדן הייס איך אינטרודינג אין דזשאסטיס ווייל מיין האטליין ווערט געהערט איבעראל. כ'האב נישט געגלייבט, איינער פון די גרויסע באאמטע פון די רעגירונג האט מיר געזאגט כ'האב געמאכט א דעדלי מיסטעיק, אויך פרעג איך אים וואס? זאגט ער דו האסט געזאגט אז אין ענגלאנד איז געקומען די באהאלטענע פאליס די RCMP זאגט ער דאס איז אין מאנטריאל דאס איז רויעל קענעדיען מאונט פאליס דאס איז נישט ענגלאנד אין ענגלאנד איז עס די סקאטלענד יארד זיי הערן אויס יעדעס ווארט און זיי איך זעה איך בין קאנטראלד איך בין אזוי קאנטראלד פונקטליך אזוי ווי די רבנים זענען קאנטראלד ביי די משמרת הצניעות. נאר דאס איז פאר א גוד פורפעס אז זיי טענה'ן דו האסט ארויסגעגעבן אינפארמעישן וועט יעדער וויסן וואזוי צו טון און דו דארפסט זייער וואטשן. עניוועי, די ערשטע זאך וואס מ'האט יעצט גענומען טשארלס היינס אויפן צימבל איז אז ער האט אומגליקליכערהייט איינגעזעצט א גוי וואס דעם גוי קומט זיך נישט צו זיצן ער איז געזעצן פופצן יאר ביי די מעשה פון דעם וויזשניצער אינגערמאן פאלאק מ'האט אים געזאגט אין די עי'ס אפיס אז דו וועסט נישט קאאפערעיטן וועט מען דיר ווארפן א טיש אין קאפ, אזוי האט מען געזאגט פאר דעם וואס האט געדארפט זאגן עדות, דער סופער איז עס געווען דאכט זיך מיר, און ער טענה'ט די גאנצע צייט נאכדעם האט ער געזאגט איך ווייס נישט מען האט מיך געסטראשעט, און אזוי ווי טשארלס היינס איז געווען בעל הבית האט מען עס געלאזט, ס'איז שטיל געווען. יעצט איז ארויסגעקומען די פעראול באורד און מען האט אנגעהויבן נאכצוקוקן טשארלס היינס ווייל איצט זאג מיר אז ער איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, ער האט איינגעזעצט דא א איד פאר גארנישט ווייל ער האט געוואלט דיפענדן זיין זון וואס ברוך מרדכי האט אים נעבעך מאלעסטעד. נא נא נא נא עס גייט נישט אן. איז געווען אז די פעדערל גאווערמענט איז געקומען צו טשארלס היינס אפיס זיי האבן ארויסגענומען די גאנצע פייל זיי האבן אים נישט געזאגט. מען האט עס ארויסגענומען און מען האט געמאכט אן אינוועסטיגעישן און א פעדערל דזשאדזש האט געפסקנט אז טשארלס היינס דארף שטיין פאר טרייעל אין פראנט פון א פעדערל גרענד דזשורי און טאמער ער האט נעגלעקטעד קען מען אים צוריק אין דזשעיל אויך. ס'איז שוין געענדיגט די מאנקי ביזנעס, טשארלס היינס איז א פארברעכער אזוי ווי משה פרידמאן, משה פרידמאן גייט אויך שטיין אויפן סטענד אפאר וואכן ארום אי"ה. ער האט אויך איינגעזעצט איינער פאר גארנישט, ער האט געזאגט עדות אז מ'האט דורך אים געוואלט ארויסנעמען פופציג טויזנט דאלער פון ברוך מרדכי'ן. אינטערעסאנט אז מ'האט דורך מיר נישט געוואלט ארויסנעמען, איך בין מיט יענעם א גוטער חבר, ער קען קומען צו מיר און זאגן ליסען ער געבט דיר פופציג און נעם ארויס פון די פופציג האסטו באקומען הונדערט און וועסט זיך צוטיילן מיט משה פרידמאן, דיין צייט איז אויך פאריבער, סאו דער הני סגל חברה. ר' ברוך משה מיט משה פרידמאן מיט טשארלס היינס דאס האט מען צובראכן. ר' ברוך משה איז אפגעפייגערט, ווי ער פייגערט אפ אין דר'ערד. ער האט אומגעברענגט גאנץ סאטמער. און נאכדעם איז דא דער צווייטער איז דא דער טשארלס היינס מען האפט אים יעצט אדער צו אימפיטשן אדער איינצוזעצן לויפן זעהט נישט אויס אז ער וועט שוין קענען לויפן ווייל נאך דעם קעיס קומט נאך א קעיס זיי האבן ארויסגעגעבן עטליכע קעיסעס פון זיין אפיס אבער איך טאר נישט רעדן דערפון. איז בקיצור ער גייט אין ערגעץ אין מער מיטן אייבערשטנס הילף און נאכדעם משה פרידמאן וועט אויך נישט גיין אין ערגעץ משה פרידמאן ס'גייט, ס'גייט ארויסקומען אלע זיינע שייגעצשטיק נאר איך טאר פון דעם אויך נישט רעדן ווייל זיי האבן מיר אנגעזאגט סא למעשה איך וויל ענק זאגן רבותי די געים איז אווער פעיז טו איז יעצט עט די העוויעסט מאמענט אוו פייטינג. איטס גאוינג בעק ענד פארט, איטס גאוינג בעק ענד פארט, פעיז וואן האט מען געווינען, ס'איז דא מאלעסטינג, יעצט איז פעיז טו, און פעיז טו ווען מען קען אראפברענגען און מען האפט אי"ה אראפצוברענגען טשארלס היינס מיט משה פרידמאן, זאלט איר וויסן ס'וועט נישט זיין מער קיין טעראר אין סאטמאר, דער זעליג איז דאך אזא רשע מרושע, ער האט די נועם המידות און ער טעראריזירט יעדן. איך קאלט אפ איינע פון די גבאים פון וויזשניץ אין ווילימסבורג אז לעצטנס דאווענען פופציג זעכציג סאטמאר אינגעלייט פון קליימער דאווענען ביי אונז אין וויזשניץ, אזוי זאגט מיר דער גבאי, פרעגט ער מיך וואס דאס איז, זאג איך דו ווייסט דען נישט, ס'דא דארט א חסר דעה א משוגענער ער הייסט עלפערט און דער משוגענער וויל יעדן רעגירן דעם מח, ער אליין איז א חסר דעה, ער אליין איז א צוריקגעבליבענער, יא. נאר וואס, ער וועט יעדן קאנטראלירן, דו מוזט אזוי, דו מוזט אזוי, און דא טוט מען צושפארן ווייל זיי קומען צו טאנצן הקפות, דער עולם וויל נישט די גארביטש מער, דער עולם וויל ס'זאל זיין אן אדער א נארמאלע בית מדרש אדער גייט מען אין וויזשניץ, ניין אזייגער, מ'זאגט דער רב קומט אריין, קומט ער אריין, מ'דאווענט און מ'פארט ווייטער. איך ווייס בכלל נישט ס'גאר עפעס אזא ענין ביי כלל ישראל איז געווען עפעס אזא נייע זאך וואס ער א גרעסערע רשע א גרעסערער אכזר ווערט א גרעסערער פירער עטס כאפט נישט אז דאס פירט אפ אלעס. סאו דער הנך סגל חבורה וואס מען האט דא געמאכט דא מיט דעם טשארלס היינס מיטן ברך משה'ן מיט משה פרידמאן דאס גייט אונטער אם ירצה השם ס'איז דא גרויסע נייעס אז טשארלס היינס גייט איצט שטיין פאר א פעדערל פראסעקיושען כ'על ענק זאגן ווען ס'איז אינמיטן מארטש יעדער זאל קומען יעדער זאל זעהן ווי דער מענטש וואס ער איז געווען אויפן פעיראל, איך זאג נאכאמאל, יוסף דוד קרויס האט מיר געזאגט, הייב נישט אן מיט אונז קיין מלחמה, אונז זעמיר שטארק, טשארלס היינס איז מיט אונז, פרעג איך וואס הייסט ער איז מיט דיר, זאגט ער ער איז אויף אונזער פעיראל, זאג איך אים איך האב געמיינט ער ארבעט פאר די גאווערמענט, פאר זיי אויך און פאר אונז אויך, און דאס האט ער געטון אלע יארן, גענומען מיליאנער דאלער אויסצווייפן די אלע זאכן און צו באהאלטן די אלע קריימס. און ס'וועט נאך קומען יעצט נאך מעשות אויף אים, ס'קומט וואן עפטער די אדער. סאו דאס איז געווארן פון סאטמאר, סאטמאר איז געווארן א רוצחישע ארגענעזעישן, און זיי האבן זיך גענומען דעם די עי, און מיט דעם שלאגן זיי, און די זעלבע איז קרית יואל, אהרן דער זעלבער רשע דער זעלבער רוצח, סא צוביסלעך דיסמענטלט מען יעדע שטיקל הארעוואניע וואס אונזער רבי האט געהארעוועט, פיין, אויב דאס אויב דאס האמיר אונז דערלעבט. איז עס גענוג גענוג גענוג א בראך, נאר וואס מ'האט געווארנט דעם ברך משה, נעם נישט אריין משה פרידמאן, געקומען כולל יונגעלייט אפשר פופציג זעכציג און אונטערגעשריבן א צעטל נעם נישט אריין, האט דער ברך משה געזאגט וואס איך זאל זיך פרעגן די שטודענטן וואס צו טון? אפשר דיין תורה איז געווען שטודענטן ס'איז וואוילע כולל יונגעלייט זיי לערנען תורה לשמה. און יעצט וויל איך רעדן נאכאמאל וועגן דעם מאנסי. אין מאנסי איז דא א מנהל מיילעך שפיצער וואס האט אנגעשלאגן א יונגל רוצחיש און אכזריש, און ער פייט פאר סערווייוועל, און איך הער אז ער איז נאך אין די תלמוד תורה. קודם זאלט איר וויסן אזוי, ס'שטייט אז איינער וואס האט נישט קיין קינדער טאר נישט זיין פון די סנהדרין, פארוואס? ווייל ער האט נישט קיין רחמנות, און מ'מוז האבן אביסל רחמנות אויך, מען זאגט יענער האט גע'הרג'עט מען דארף יענעם הרג'נען. צו מען דארף הרג'נען א קינד בחיי אביו, מען דארף וויסן וויפיל הארעוואניע א טאטע לייגט אריין אין א קינד פאר מען קען אויף יענעם פסק'נען, איז אז איינער פון די סנהדרין האט נישט געהאט קיין קינדער האט ער נישט געקענט זיין קיין סנהדרין פאר פסק'נען וועגן עניני הרג'נען צו כדומה. דער חיים שיע האט דאך נישט קיין קינדער, דער ממזר דארט, איך ווייס פונקטליך וועלכער גוי האט אים געגעבן די זאמען צו די ספערם צו האט אים געגעבן די עגס, איי כ'ווייס נישט וואס איז דארט נישט געווען פונקטליך, כ'ווייס נאר מ'טאר דאס נישט טון ווייל אזוי האט רבי אברהם לייטנער הרב הגאון רבי אברהם לייטנער געזאגט, דער אויף דאס האט אפילו דער ר' משה נישט מתיר געווען, עני וועי ס'איז מיר נישט קיין חילוק, איינער וואס האט נישט קיין קינדער איז אן אכזר, נעמט ער אריין אזא אכזר א חיה וואס ער שלאגט אזוי א קינד? און ער קען נאך זיצן און זיין מלמד און מנהל, עס איז אנבעליוועבל, און די קאלס קומען אריין, איינער זאגט מיר ער האט געהאט א קינד אויפן זומער און א באס א קאר האט אריין געקלאפט אין אים ווייל דער באס האט אים געקראסט און ער האט נישט באמערקט, ער איז געקומען מיילעך ער האט איבער גענומען דעם סין פון עקסידענט און ער האט געמאכט זיכער אז מען מאכט א שווייג און נאכדעם איז ער געלאפן שנעל. און ער האט געזאגט יענער אז קיינער זאל נישט זאגן גארנישט, און דער אינגערמאן איז געלאפן נעבעך אז ער וויל קאלעקטן אינשורענס ווייל דאס קינד איז אים קראנק, האט מיילעך געזאגט ער ווייסט נישט פון קיין עקסידענט, איז ער געלאפן, אזוי זאגט ער מיר צו איינער פון די לאקס חברה, איך ווייס נישט, קען זיין זומער האבן זיי נישט די אייגענע באסעס, האבן זיי אים געזאגט ליסן איך בין אויף א קאנטראקט מיט סאטמאר איך קען גארנישט דערציילן, איך ווייס נישט.

דער שפיצער דארף ער אויך זיין א משוגענער רוצח, פארוואס קען נישט זיין א מנהל א נארמאלער מענטש, רעדן מיט יעדע פרוי, מיט יעדע מאמע, מיט אלעם, זיי זאגן אז די גאנץ מונקאטש האט אויפגעארבעט ר' מעכל לעבאוויטש בשעת ער איז געווען דארטן מלמד, ער איז געווען דער מנהל אויכעט, און ער האט גערעדט צו יעדע מאמע און צו יעדן טאטן אזוי ווי דאס קינד איז אים נוגע, ער איז זעהר א ווארעמער א הארציגער מענטש. וועגן דעם האט ער אויפגעארבעט מונקאטש, יעדער מנהל נעמט יעדע ישיבה נעמט א מנהל. גרעסערע רשע זעהט אויס מער אזוי דיפרעסט און צאמגעצויגן, רר דעם וועט מען נעמען. וואטס גאוינג אן היער? איך פארשטיי באמת נישט וויאזוי איין טאטע זיצט נאך און לאזט דאס קינד אין מאנסי ביי אזא מנהל. צו ביי אזא תלמוד תורה. און דאס איז אונזער פראבלעם. אונזער פראבלעם איז ווילאנג מ'האט נישט אנגערירט דיין פלייש מיינסטו אז אלעס איז גוט. וויזשניץ זיצט יעצט און זיי רייסן זיך ביים קאפ. יעדער האט געשריגן דעם שבת הויעך אין בית מדרש וויאזוי דאס אז משה טורנער גייט אין די גאס האט זיך אנגערופן מיין קאזין צו זיי. ווייסט פארוואס? ווייל ווען מ'האט געטאטשט סאטמארע פלייש איז קיינעם נישט אנגעגאנגען. דו האסט געזאגט עז לאנג עז איטס נאט מיי טשיילד. ליטל דו יו נאו אז יענער חזיר האט געטאטשט וויזשניצער פלייש אויך, ליטל דו יו נאו אז ס'איז דא פֿופֿציק זעכציק בחורים מיט אינגעלייט וואס אין גיבערס זענען זיי געווארן טמא מטומא פון דעם יוסף מאיר טווערסקי, מיך קאלט מען פון ארץ ישראל זיי האבן דארט חתונה געהאט און צרות צרורות, און דאס איז רייכע אידן. אייניקלעך פון רייכע אידן אין וויזשניץ. סאו ווילאנג עטס האטס נישט געוויסט אז מ'טאטשט ענקער פלייש האט קיינער נישט געהאלפן. אז איך בין נישט ארויסגעפארן אויף מאנסי זיך צו שלאגן ווייל איך האב געשיקט דארטן מיינע מענטשן און אז זיי האבן נישט געהאט גענוג פאוער ווייל סרול האגער המצרי דער וואס ער טאטשט פרויען ועוד יפיא אז ער גייט זיין ענקער רב און ענקער רבי און עטס זענט צופרידן פון דעם און עטס מוזט מאכן א שווייג סאו וואס האסטו א פראבלעם אז משה טורנער דרייט זיך אין די גאס? זאל משה טורנער זיך אינדזשויען מיט אלע וויזשניצער קינדער, דעיר איז נאו פראבלעם, און ער זאל גיין צו אברהם יעקב צום מעליצער אברהם יעקב האראוויץ און ער זאל האפן ער איז א קאזין, אויב מעליצער איז א קאזין מיטן ווייב פון טורנער האט ער געזאגט פארן טשארלס פאר זייער דיסטריקט אטוירני דאס מוזטו מיר געבן דאס איז מיין קאזין, און ווייסטו וואס משה טורנער כאפ אן דעם אלע מעליצערס קינדער און אייניקלעך און רעיפ זיי יו העוו נאו פראבלעם. ס'האט דיר גארנישט געשען ווייל דער מעליצער העט עס ארויסנעמען, ער העט דיך ארויסנעמען. יעצט איך זאג נישט זאלסט עס טוהן, ד'עסט גיין זיצן, באט איך זאג דיר דאס גייט זיין די ענדע, דאס גייט זיין די ענדע, עטס האטס געוואלט זיין גוט, און יעצט האט עטס טענות פארוואס משה טורנער דרייט זיך אין די גאס, כ'על דיר זאגן פארוואס, ווייל צום קאורט הירינג איז קיינער נישט געקומען, ווען געווען אז דער דזשאדזש העט זעהן ס'קומען כאטש צוואנציג מענטשן דעם האט ער מורא צו מאכן א דיעל אונטערן טיש? יעצט אונז האמער פראבלעמס אונז צעזאגן מיר זיך מיט טשארלס היינס און מ'מוז איהם אראפנעמען ארויס פון דעם אפיס און מ'האפן עס מער נישט צו טוהן, מ'לייגט אריין כוחות מיט געלט מיט צייטונגן מיט פאבליסעטי, דו ווייסט נישט וואס דאס קאסט אונז, ס'קאסט אונז עפרות זהב און דאס קאסט אונז צייט. און מענטשן מוזן גיין און מענטשן מוזן קומען. דארט איז קיינער נישט געקומען, ס'איז יעדן, יעדער איז צופרידן, פיין! ס'איז דא איינער פישל גאנץ, כ'האב מיט אים געלערנט אין וויזשניץ אין די ישיבה, ער געווען אן עלטערערער פון מיר, א כיתה עלטער פון מיר, ער האט געשריגן דארט אין דאקטער פרענק'ס בית מדרש, פארוואס דרייט ער זיך אין די גאס? פישל, פארוואס זאל ער זיך נישט דרייען? דו האסט א פראבלעם פארוואס ער דרייט זיך? דו האסט א רב, ס'איז א האגער עמיצער, איז דאס א נבילה, א חזר און א נואף.

האסט גענומען א מענטש וואס האט זיך געשלאגן, האסט אים קיין סופארט נישט געגעבן, ביסט נישט געקומען צו די קאורט קעיסעס, האסט אים נאך געלייגט אין חרם, זיין האטליין טאר מען נישט אויסהערן, נו ווייסט מען דאך טאקע נישט וואס ס'גייט פאר. וואס איז געווען די גאנצע אסיפה וואס די רבנים האבן געמאכט, די געוואלדיגע אסיפה קעגן קאמפיוטערס, ווייל זיי האבן געוואוסט סאושעל מידיע גייט זיי אראפברענגען אזוי ווי ס'האט אראפגעברענגט. איז געווען די וואך איז געווען די מונקאטשער'ס א נעפיו. א נתן דוד ראבינאוויטש האט א גרויסע שול אין אין עוועניו אר. ער האט זיך געשריבן מיט א טעקסט א האלב יאר מיט א גויטע א פערצן יעריגע און ער איז געגאנגען אויפפיקן אין קווינס און מען האט אים איינגעזעצט. די סאושעל מידיע האט עס ארויסגעברענגט ווען אונז זאל מען ערווארטן דער איד און דער בלאט זאל דאס שרייבן וועסט עס קיינמאל נישט זעהן אפילו וואס איז ניי שרייבט אויך נישט די אלע זאכן כ'האב געקוקט יעצט אז מען האט איינגעזעצט דעם גוי פאר סעקשול אביוז אדער עפעס א לבאביטשער שרייבט ער עס אבער ער העט נישט שרייבן די סאטמארע גארביטש. דאס העט ער נאך באהאלטן. ער מוז יענץ שרייבן ווייל דער עולם וויל הערן פון יענעם. דער עולם איז נישט אינטערעסירט אין די אלע שטותים וואס טוט זיך אין פיניקס אריזאנע צו אין אין אוסטראליע. דער עולם וויל וויסן דא וואס ס'טוט זיך. סאו האט ער ארויפגעלייגט יעצט אז מ'האט איינגעזעצט א מלמד אין אוסטראליע. דער עולם וויל דאס נישט וויסן. אונז ווילן מיר וויסן ווי האלט מען דא? פארוואס דרייט זיך משה טורנער אין די גאס? דער תירוץ איז פישל גאנז מיט די אלע יונגעלייט עלטערע עטס האטס א נועה פאראו וואס ער בעקט דאס עטס האטס אברהם יעקב האראוויץ וואס ער בעקט דאס נאר מיין נישט אז ס'איז דא אן אייביג אזוי ווי אונז האמיר אראפגעברענגט ר' טשארלס היינס אונז האפן אים אינגאנצן אראפצוברענגען אזוי גיימיר אראפברענגען דעם דיסטריקט אטוירני אין מאנסי. און די זעלבע גייען מיר אונז אראפברענגען מיסטער גריביץ קען גריביץ איך ווייס בכלל נישט וויאזוי ער מעג זיין א לויער מען האט דאך אים ארויסגעווארפן פון די עי'ס אפיס ווייל ער האט זיך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך ער איז א פעדאפייל איך ווייס נישט פארוואס ער איז נישט קיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדער נאר וואס צו די קליינע שטעטעלעך מען העט אנקומען דארט נאר נישט יעצט מען קען נישט שלאגן זעקס מלחמות ווען דו שלאגסט זעקס מלחמות פארלירסטו אלע. און דאס איז וואס דא גייט פאר, און מען שלאגט זיך אין ארץ ישראל אויך, און איך מוז געבן אדווייס, און אין לונדון, מען האט יעצט געכאפט אין לונדון איז אזוי, א סופר האט מען געכאפט ער האט געוואוינט מיט זיין, ער האט געמאלעסטעט קינדער, א מלמד האט מען געכאפט, און מ'האט געכאפט א סאטמארע חסיד וואס ער האט געוואוינט מיט זיין אייגענע טאכטער און ער האט זי אימפרעגנעטעט און ווען זי איז געווארן שוואנגער האט ער געהייסן זי זאל נישט אויסזאגן זאל זאגן מ'האט איר גערעיפט אין די גאס און זי איז געווען אין שפיטאל ביינאכט און ס'איז געקומען א סייקייעטריסט און זי האט אלעס פארציילט האט ער געכאפט און ער איז אנטלאפן און רבנים האבן געהאלפן ער זאל קענען אוועקלויפן אויף ארץ ישראל אבער ווען נישט וואלט ער געזעסן אין מאנטשעסטער א גאנץ לעבן אין תפיסה ווייל פאר אימפרעגנעטן זיין אייגענע טאכטער מיין ס'קומט זיך אים תפיסה. און נאך א מזל מיט א. אז די דאקטוירים האבן נישט געלאזט זאל אויסטראגן דאס קינד, ווען נישט וואלט געווארן נאך א ממזר. דאס איז וואס דא גייט פאר, קיינער וויל נישט אריינלייגן קיין כח, און יעדער וויל עסן די גוטע פירות, אז דו וועסט נישט אנפלאנצן, וועסטו נישט האבן, ס'איז געווען אמאל א רב וואס האט נישט געהאט קיין געלט האט ער געבעטן יעדער אין די קהילה זאל ברענגען א א גלעזל ברוינפן עס אריינלייגען אין א גרויסע פאס און ביי די שמחה ביי די ווען ס'וועט זיין די חתונה העט יעדער טרינקען האט יעדער איד געמאכט א חשבון אזוי אויב יעדער וועט ברענגען א געהעריגען גלעזל ברוינפן קען איך דאך ברענגען א גלעזל וואסער ווער העט דען וויסן און יעדער האט געזאגט לחיים אויף וואסער. יעדער וויל מיך רודפ'ן, קיינער וויל נישט צוהעלפן און אלל אוו א סאדען יעדער האט א פראבלעם פארוואס וואקט משה טורנער אין די גאס, כ'וועל דיר זאגן נישט נאר משה טורנער וואקט אין די גאס, נאר טויבענפעלד דער מורה הוראה וואס האט באקומען פון רב וואזנער הוראה וואקט אויך אין די גאס, און דים וואקט אויך אין די גאס, און נישט נאר דאס, דים ארבעט אין א. טוי סטאר וואו קינדער קומען אריין ביי סימקאוויטש, איך האב עס געזאגט פאריגע וואך אויפן האטליין, האט מיך איינער אפגעקאלט אז סימקאוויטש גייט שלאפן שבת נאכמיטאג דים עסט ביי אים און ער בלייבט דארט מיט זיינע קינדער, און ער האט געזאגט א יש אומרים ער בלייבט מיט זיין ווייב אויכעט, סא דארף מען שוין וויסן, מען דארף נעמען די ען עי צו ס'איז טאקע זיינע קינדער צו נישט, קיינער רודפ'ט אים נישט יעדער לאזט אים. דער אברהם יענקל הורוויץ האט געלאזט דעם חזר ווייל ער איז זיין קאזין, האט ער אים געלאזט ביי זיך אין שול און ער האט מכשיל געווען צענדליגע און צענדליגע קינדער. ער האט אפילו מיינס א קרוב משפחה, א קאזין, זיינע קינדער האט ער מכשיל געווען. נאר עס הייסט נישט מער העכער סטעטשוט אוו לימיטעישן. ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. ס'איז אנבעליוועבל. מאנסי. איז די אותיות מאַנס, אַז מען נעמט אַרויס די איד, אָן אַ איד איז עס מאַנס, דאָס איז אַ מקום מוכן לפּורעניות, דער וויזשניצער רבי האָט געהאַט אַ מקווה וואָס איז געווען פּסול דאורייתא איבער צוויי און דרײַסיק יאָר, און ווען כ'האָב אים געזאָגט האָט ער מיך אַרויסגעוואָרפן, און ער האָט עס געמוזט איבערמאַכן ווייל ער האָט פאַרלוירן די קאָסטומערס, דאָס איז שוין דער ערליכער, און וויאַזוי זאָל אויסזען דער נישט ערליכער? ס'דא יעצט א מעשה אז א מאמע האט געזעהן אז דאס קינד מ'האט אים גערירט פון אונטן, א קליין קינד, און ס'איז איבערגעבליבן א האר פונעם מלמד. האב איך איר געזאגט גיי נעם א DNA, שרייט זי קיין שום רב וויל איר נישט געבן קיין היתר, זאג איך ווייסטו וואס אז דו זוכסט א היתר פון א רב דעמאלטס איז דען נאטינג גוד איז גאנא קאם אוט אוו יו און אוט אוו יור טשיילד, דאס איז וואס דא גייט פאר די גאנצע צייט. איך האב אים געזאגט אז מען דארף אפהיטן די קינדער זאלן נישט פארן אויף מיאמי, ס'איז יעצט דא א מעשה מיט מחליפין נשותיהם, א מאנסיער פרשה, ס'איז געווען צוויי שוועסטערס זענען אראפגעפארן אויף מיאמי, און איין איין שוואגער האט נישט געקענט קומען פאר שבת, איז זונטאג אינדערפרי ווען ער איז אנגעקומען האט אים די זיבן יעריגע מיידל פארציילט, טאטי ווייסט ווער ס'איז נעכטן בייטאג געשלאפן אין די בעט? און זי האט געזאגט דער שוואגער, דער פעטער. אלעס מעג מען דארטן. קומט א וועטנשטיין, האט א קהילה מיט נואפים, איינער וואס האט מכשיל געווען צענדליגע אשת איש, און ער האט א פראבלעם מיט נחום ראזנבערג'ס האטליין אין אייאווע. דאס איז בעלז. זיי האבן א פראבלעם. די די שענסטע אידן דארטן זענען נואפים אין פאבליק. גייט איז עפעס. מנחם מענדל דייטש. און דעם רעבינ'ס זון, דעם רעבינ'ס זון מיט, עה, מיט א סאך חברים האבן זיך געשפילט. יעצט וויל ער ווערן א פרומער, דו קענסט נישט ווערן א פרומער, דו קענסט נישט דזשוינען די קלאב ווי לאנג דו'סט נישט אויסקלאפן, רבותי איך האב געזינדיגט, אין דעם וועג טאר מען נישט גיין. סאו עטס האטס א פראבלעם, יעדער האט אנגעהויבן צו שרייען פארוואס דרייט זיך משה טורנער אין די גאס, פארוואס זאל ער זיך נישט דרייען אין די גאס? פארוואס זאל ער זיך נישט דרייען אין יעדע מקווה? ס'וועט אים קיינער נישט מאסר'ן אויב ער'ט קומען אין א מקווה. עטס האטס מורא, יו דאנט העוו די גאטס. דער מענטש מאלעסטעט קינדער דרייסיג יאר וואס אונז ווייס מיר. ס'איז שוין דא זיידעס וואס ער האט מאלעסטעט. דער מענטש האט אפגעפירט ר' מענדל'ס איידעם, בער טווערסקי. יוסף מאיר טווערסקי. ער האט דאך אנגעפירט א גאנצע שטאט. אין אמת'ן מינוט זיכט מען פאר אים וויטנעסעס און וויקטימס האבן מיר אונז געדארפט קומען מיט א איין שוואכן וויקטים איין שוואכן עדות ס'וואלט געדארפט שטיין אין מאנסי אראונד די בלאק פיר מאל מענטשן זאלן קומען אויף אים סא קיינער וויל נישט קומען וואס האסט מורא פאר שידוכים האסט מורא מ'וועט ארויסווארפן דיינע קינדער סא וואס האסטו א פראבלעם ווען יענער גייט אין די גאס? פונקט פארקערט, זאלן גיין נאך צען אזאלכע חזירים, טויבנפעלד זאל אויך גיין און דער עלטערע ברודער טויבנפעלד זאל אויך גיין, וואס וואס וואס מאכט יעצט א גאנצן אישו? אויף ברוך מרדכי'ן האט געדארפט זיין איין וויקטים זאל קומען זאגן עדות, איינער האט געדארפט זיין. ס'וואלט געדארפט זיין פון ווילימסבורג ביז בארא פארק א ליין יעדער זאל קומען זאגן וואס ער האט מיט אים געטוהן, די וואס איז נאך אין סטעטש אוו לימיטעישן, סא עטס ווילט שפילן די געים שפילטס עס, ס'האט מיר דערציילט איינער אז מיט יארן צוריק, ער איז א גערער חסיד, איז געקומען צו בית ישראל א איד אויף ארץ ישראל זיך באזעצן, פרעגט אים גערער וואס איז געשען, זאגט ער איך זאג דעם רעבן דעם אמת, איך בין געווען אין בארא פארק, איך בין דורכגעפאלן מיט א יונגל אין מקווה, איך האב אים געמאכט משכב זכר. האט דער גערער רבי אים געגעבן אזא פסק, אן עלטערער איד געווען, נאכדעם איז ער געגאנגען צו איינער פון אים, האט מען געזאגט דעם נאמען ווער עס איז געווען דעמאלטס דער שר המשפטים, בקיצור גערער רבי, און ער האט עס ערלעדיגט אז מען האט ער האט געקענט זיצן אין ארץ ישראל, און מען האט אים גארנישט געטון, דאס זעלבע האט דער היינטיגער גערער רבי געטון ביי מאנדראוויטש. דער מענטש האט איז מען האט אים געוואלט משפט'ן אין ארץ ישראל איז געקומען גוים זאגן ער האט עס אראפגעשלעפט ביי זיך אין סעלער און זענען נאך אין סטעטש אוו לימיטעישן נאר מען האט עס ערלעדיגט ליצמאן שמיצמאן יעצט האט מען געמאכט די גרויסע מעשה וואס ס'גייט פאר מיט א מיידעלע וואס מען האט זי נעבעך צובלוטיגט אין מודיעין עלית נו וואס מיינסטו דער היימישער עולם האט גענוג קאנעקשאנס אז מען זאל מאכן אז ס'איז גארנישט. מען גייט צו די שר המשפטים, מען גייט צו די שר פון די משטרה, און מען זאגט צו ליסן אמאל דארף מען האבן א וואוט און אמאל געט מען זיי א דירה אויך, איט איז נאטינג, דאס איז נארמאלע טרעיד אין ארץ ישראל, דאס איז אסאך מער נארמאלער ווי אין די גאנצע וועלט, סא גייט קומען זיי יעצט ארויס מיט א נייעם סטעיטמענט אז ס'איז נאר געווען א פעבריקעיטעד סטארי, פיין א פעבריקעיטעד סטארי, איי דאס מיידל איז געווען צובלוטיגט, דאס מיידל איז אהיים געקומען וויינען, מען האט זי אריינגעפירט אין א שפיטאל, מען האט זי ארויסגענומען, ס'איז גארנישט אלץ איז פאבריצירט, ברוך מרדכי איז דאך א צדיק, געקומען דארטן די משוגעים חיים יעקב מיט דעם שמואל זאנוויל גאלד'ס זון, און דער דער גליק יענקעלע גליק, און זיי האבן זיך אויפגעשטעלט, זיי האבן געוואלט זאגן וואסערא צדיק ברוך מרדכי איז. און אזוי גייט די גאנצע זאך, יעגוטקין לויפט ארום חתימות ביין היימישן עולם, זיי קענען אים נישט, זיי קענען נישט נאכזאגן דעם נאמען, קודם חתימות, היינט געט שוין נישט דער עולם אזוי, אין ארץ ישראל איז אויכעט אפגעשטעלט די אלע הענקי פענקיס, אפאר חדשים צוריק איז געווען אין די זעלבע שטאט איז געווען א מענטש, א ברסלב'ער וואס האט זיין אייגענע טאכטער גערעיפט איז געקומען וויינען אז די טאטע שטופט זי מיט שטעקענעס, פרעגט די טיטשער ווי איז? ווייזט זי דארט אונטן דארט ווי מען גייט קטנים, דאס איז נישט קיין שטעקענעס, די טאטע האט זי גערעיפט. עס האט זיך אנגעהויבן צו קאכן און קאכן און קאכן, איז געקומען דער ראש העיר און האט באהאלטן די תיקים. דער בעלזער רב האט דעמאלטס געזאגט מען זאל גיין צו די צייטונגען. סאו בעלזער רב ווי ביסטו? זאלסט דיך אויפהייבן מיט פון מיט פון דיין שיינעם כסא מלוכה וואס דו זארגסט דיך פארן אייבערשטנ'ס קינדער, און גיי דו צו די צייטונגען. אדער גיי מאך ארדענונג אז מ'זאל כאטש אוועק נעמען די קינדער פון דעם משוגענעם ברסלב'ער. דאס איז וואס דא גייט פאר. אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעמס, אונז ווייס מיר וואס דא גייט פאר. אז אויף טורנער איז נישט געקומען מער ווי איין קינד, ס'איז אויכעט נאך געווען אפאר מיסדעמינערס, מ'איז נישט געשטאנען אראונד די ליין אין קאורט רום. און אז אויף טויבענפעלד איז מען נישט געקומען אראונד די ליין, און אויף הערשי ברייער איז מען נישט געקומען, פון מאנסי ביז וויליאמסבורג האט געדארפט זיין א ליין, סאו וואס ווילט עטס אז זיי דרייען זיך, זאלן זיי זיך דרייען, געזונטערהייט, זאלן זיך דרייען און פרייען, זיי ווייטער מאלעסטן קינדער, דעטס אלל. עניוועי, אונז זעמיר ברוך השם מ'האלט מען ביים פטור ווערן דעם סגול, איינער האט געפייגערט, דאס איז דער ברוך משה, דער צווייטער טשארלס היינס האפט מען ער וועט גיין אדער אין תפיסה אדער וועט ער מוזן רעזיגנירן, ס'איז דא א הונדערט פופציג מיליאן דאלער לאוסוט אויכעט, און אים קומט נאך אפאר קעיסעס, און דער דריטער איז משה טעראריסט פרידמאן, ער דארף שטיין יעצט אויפן סטענד, ער האט דאך געזאגט עדות אז איינער איז געקומען צו אים, און ער האט אים געזאגט אז גיי ברענג מיר פון ברוך מרדכי'ן פופציג אלפים, בשעת א מענטש וואס ער האט שוין איינגעזעצט מענטשן, ער איז קיינמאל נישט געקומען פאראויס עניוועי, און ער האט שוין איינגעזעצט מענטשן, מען האט אים גארנישט געטון, עניוועי, מען וועט נאך רעדן פון די פרשה. סאו רבותי אז עטס ווילטס א קלין קאמיוניטי, משה רבינו האט געקענט אראפברענגען די תורה, נאכדעם אז מען האט געמאכט אן עגל, איז פארפאלן געווען. עטס ווילטס מאכן אן אייגל? איך האב ענק געגעבן א וועג וויאזוי מען קען דא יעצט ארויסקריכן. מען דארף זיך שלאגן קודם אז ס'געשעהט, דאס האבן מיר זיך אליין געשלאגן. צוויי דריי קינדער וואס איז שוין נישט מיט אונזער קאמיוניטי זענען געקומען פאראויס. נאכדעם דארף מען האבן די צווייטע זאך, אז מען זאל נישט לאזן אינטימידעיטן וויטנעסעס און וויקטעמס. איז געקומען איינער האט מיך אפגעגאסן מיט בליטש, האט אנגעהויבן די פעדערל גאווערמענט צו זעהן וואטס גאוינג אן היער, לעבט מען דא נאך אין א דזשאנגל? א מענטש קען נישט ארויסגיין אין די גאס? און איך האב בכלל נישט גארנישט מיט די אלע קעיסעס, איך בין נאר דער וואס איז די ספאוקסמען, איך רעד אפאר ווערטער, איך בין נישט אן אפישעל ספאוקסמען. אוי, זיי גייען זעהן וואס דא הייבט זיך אן. און איך וויל זאגן נאך א זאך, יעדער וואס האט אונטערגעשריבן, זיי האבן מיך אהער גענומען, זיי האבן געוואלט וויסן יעדנ'ס נאמען, יעדנ'ס אדרעס, יעדנ'ס טעלעפאן, יעצט איך מסר נישט קיינעם, נאר דער סוף גייט זיין אז מ'עט יעדן פרעגן וויאזוי ער האט א פופציג טויזנט דאלערדיגן טשענדעליר, און וויאזוי ער האט א הויז פאר זעקס הונדערט טויזנט דאלער און ס'איז אויסגעצאלט, און דער סוף גייט זיין אז מ'עט פרעגן וואס מען טוט מיט די פייוו או וואן. סי, איך ווייס וואס דאס איז, דאס וואס מען נעמט אראפ פון די דעדאקשענס פאר די שילן, וויפיל ס'גייט פאר אים, וויפיל ס'גייט פאר די שיל, זיי זעען אז דא איז א חושך, און זיי גייען זיך דא אריינלייגן, זיי האבן מיר געזאגט, וואו גייען זיי זיך אריין צו ווילן וויסן, זיי האבן געוואלט וויסן יעדן רב, דער נאמען, דעם אדרעס און דעם טעלעפאן. זיי האבן געוואלט וויסן ווער דאס האט געטוהן און פארוואס ער האט עס געטוהן, סאו עס איז דא איינער יצחק שטערן וואס האט באקומען דא אסאך געלט מסתם פון ברוך מרדכי'ס זון פון ארץ ישראל, מען האט געזאגט ווילאנג נחום ראזענבערג דרשנ'ט וועט מען נישט קענען ברוך מרדכי'ן ארויס פון תפיסה, סאו בין איך אויך א וויקטעם פון ברוך מרדכי'ן ווייל ער איז געגאנגען אין תפיסה, און זאל אים טאקע דער אייבישטער העלפן ער זאל דארט זיצן די גאנצע פערציג יאר און ער זאל דארט אפפייגערן ווי א הונט. דאס האבן זיי געטוהן, די פאוערפול פעמיליס האבן גענומען יעדן אריינגעווייקט, ס'איז געקומען איינער וואס האט געקומען פאראויס אז ער האט מאלעסטעד זיין זוהן, האבן זיי אויף אים ארויפגעלייגט אזא נאסן בילבול. ווען מען קען אים ווען נישט שאפן געלט פאר א גוטן לויער, וואלט ער היינט געזעסן אין תפיסה, שטאטס ברוך מרדכי, און די בלוטיגע פעמילי, די לעבאוויטשעס, זיצן קאלט בלוטיג, און זיי וועלן יעדן איינווייקן, און זיי זענען נאך די חשוב'ע און די פיינע מענטשן. און יעדער האט רחמנות ברוך מרדכי'ן, פֿערציק יאר איז צופיל צו זיצן, טוירטי טו יערס איז דיר צופיל צו זיצן, מען דארף דיר נישט געבן נישט קיין פֿערציק יאר נישט קיין טוירטי טו יערס, מען דארף דיר געבן ביז א טאג נאכדעם ווען דו פייגערסט אפ אין תפיסה, דעטס אלל יו ניד. די זעלבע איז מעכל לעבאוויטש אויכעט, מעכל דער זעלבער שייגעץ דער זעלבער הונט, מעכל האט דא געארבעט פאר אים, איך ווייס פון אסאך זאכן וואס מעכל האט געטוהן, און ער האט גענוצט דעם ישראל האגער המצרי ווייל דאס איז זיין שוואגער, און ער האט געטון אלעס צו כאפן דעם חזיר ער זאל גיין ווייטער אין די גאס ווי א מענטש. איי דו שייגעץ דו מעכל, מען האט דאך איינגעווייקט אויף דעם עטליכע מענטשן פאר גארנישט, און אפילו זיי האפן מיר אם ירצה השם זיי וועלן זיך ארויסדרייען, ס'האט זיי געקאסט הונדערטער און הונדערטער טויזנטער דאלער, האט דיר גאט באצאלט אז דו ביסט געווארן היינט אן ארעמאן, די גבירים געבן דיר מער נישט, ווייל זיי האבן געזען וואסערע א הונט דו ביסט. און היינט האסטו גארנישט, און כן יאבדו כל אויביך השם אלע רשעים זאלן אזוי אונטערגיין. דו האסט געדארפט זאגן דיין ברודער, קענסט טון וואס דו ווילסט איך קען נישט זיין פארמישט, איך ווייס אז דו ביסט א נואף א חזיר אר אט ליסט מען זאגט אויף דיר. דאס איז די גאנצע רביניקל פעמילי, נואפים און גענגסטערס. סא דאס איז נאר געווען אזא שטיקל צולייג. פאר אנפאנג פון די וואך, און איך קען ענק זאגן נאכאמאל, יו קען טעיק א הארס טו די וואטער באט יו קענט מעיק הים דרינק, עטס ווילטס האבן א קלין קאמיוניטי, יעצט איז א שעת פקידה, העלפטס אלע מיט, עטס ווילטס ס'זאל ווייטער גיין אזוי ווי ס'איז געגאנגען, איך קען עס נישט זעהן ס'זאל צוריק פאלן אזוי ווי ס'איז געגאנגען, נאט ריעלי, איי קען נאט סי איט העפענינג אגען לייק איט העפענד אנטיל נאו, איי דזשאסט קענט סי איט, נאר וואס? ס'דויערט נאך אביסל צייט, נאך אפאר מענטשן אים גיסן אויף דיר בליטש, נאך אפאר מענטשן דיך אביסל נאכלויפן אין די גאס, באט איטס נאט גאנא גאו בעק, ס'וועט ווערן צוביסלעך ארדענונג, ווייל די גאווערמענט זעט וואס דא גייט פאר, אונז מיר אזוי לאנג זיי פידן אינפארמעישן ביז זיי מוזן אליינס מודה זיין אז סאמטינג העז טו בי דאן, אזוי ווי מיט טשארלס היינס, זענען שוין מודה דעי דיד סאמטינג, איך האב שוין געוויסט דעס פיר וואכן צוריק אז זיי האבן אויפגעפיקט דעם קעיס. און זיי גייען עה דעם טשארלס היינסן שטעלן אויפן פלאץ. זייטס אלע געזונט, האטס א גוטן טאג.